מיטוואך ויחי, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז קעגן די וו פונעם מילוי פונעם אות וו פונעם שם בן, קונה צו זיין א הארה פונעם נפש יתירה פונעם קומענדיגן שבת. די הייליגע תורה ויוצא יוסף אותם מעם ברכיו, יוסף האט ארויסגעצויגן מנשה און אפרים פון די קניען פון יעקב, ווי ער האט זיי געהאלדזט און געקושט, וישתחו לאפיו ארצה, און ער האט זיך געבוקט אקעגן איבער יעקב צו דער ערד, ער האט זיך פארנויגט און פארדאנקט אויף דעם וואס יעקב האט יא מסכים געווען צו בענטשן זיינע קינדער. זאגט רש"י, ויוצא יוסף אותם לאחר שנשקם, נאכדעם וואס יעקב האט זיי געקושט, הוציאם יוסף מבין ברכיו, האט זיי יוסף ארויסגעצויגן פון צווישן זיינע קניען, כדי לישבם זיי אראפצוזעצן זה לימין וזה לשמאל, איינער צו רעכטס און איינער צו לינקס, לסמוך ידיו עליהם ולברכם, אז יעקב זאל קענען אנלאנען זיינע הענט אויף זיי און זיי בענטשן, אויף ווילאנג זיי זענען געווען ממש ביי אים אויף זיינע קניען, האט ער נישט געקענט זיי ארויפלייגן די הענט אויף זיי, ס'איז זייער א גרויסע טרחה פאר אן עלטערע מענטש אויפצוהייבן די הענט ביז איבער יענעמ'ס קאפ, אזוי האט ער זיי געוואלט אוועקציען זיי זאלן זיך אראפזעצן אויף דער ערד נעבן אים, און ס'וועט זיין לייכטער פאר יעקב זיי צו בענטשן מיט די הענט אויפן קאפ. וישתחו לאפיו, זאגט רש"י, כשחזר לאחוריו מלפני אביו, ווען ער האט זיך צוריק געקערט פון פארן טאטן דעמאלט האט ער זיך אזוי פארנויגט ביז דער ערד, זיך געבוקט צום טאטן זיך צו באדאנקען, די תרגום ואפיק יוסף יתהון מן קדמוהי וסגיד על אפוהי על ארעא. די פסוק ויקח יוסף את שניהם, יוסף האט גענומען ביידע פון זיינע זין, את אפרים האט ער גענומען בימינו צו זיין רעכטע זייט, כדי ער זאל אויסקומען משמאל ישראל, פון די לינקע זייט פון יעקב, ואת מנשה בשמאלו, מנשה האט ער גענומען צו זיין לינקע זייט, וואס דאס איז מימין ישראל, ויגש אליו, און ער האט נאנט געטרעטן צו אים. זאגט רש"י את אפרים בימינו משמאל ישראל. הבא לקראת חברו, ווען איינער קומט קעגן דעם חבר, ימינו כנגד שמאל חברו, איז זיין אייגענע רעכטע האנט אקעגן די לינקע האנט פונעם חבר, ממילא האט ער אויסגערעכנט אזוי צו שטעלן אפרים צו זיין אייגענע רעכטע זייט, אזוי וועט עס אויסקומען פון די לינקע זייט פון יעקב. וכיוון ער האט אינזין געהאט שהוא הבכור מיומן לברכה, אדער די בעסערע גרסא איז שיהא הבכור מיומן לברכה, אז דער בכור ער זאל באקומען די ברכה פון די רעכטע האנט, וואס דאס איז א שטערקערע ברכה.

וישת און ער האט עס געלייגט על ראש אפרים אויפן קאפ פון אפרים והוא הצעיר, וואס ער איז געווען דער יונגערער, ואת שמאלו און זיין לינקע האנט האט ער געלייגט על ראש מנשה אויף די קאפ פון מנשה, שכל את ידיו, ער האט געקליגט זיינע הענט, כי מנשה הבכור, ווייל מנשה איז געווען דער בכור, זאגן די ראשונים פשט, באלד וועל מען זען וויאזוי רשי טייטשט אפ כי מנשה הבכור, אבער די ראשונים זאגן איין פשט אז כי מנשה הבכור מיינט יא טאקע ווייל מנשה איז געווען די בכור פאר דעם האט ער נאר מיט די הענט אזוי איבערגעדרייט און ער האט נישט געהייסן אז מנשה מיט אפרים זאלן זיך ממש טוישן פלעצער אז מנשה זאל זיצן צו זיין לינקע זייט ער האט אים נישט געוואלט מבזה זיין און הגם ער האט געוואלט אז די ברכה זאל שטערקער חל זיין אויף אפרים האט ער נאר מיט די הענט ארומגעדרייט און געלייגט די רעכטע הענט אויף אפרים און די לינקע אויף מנשה, אבער האט זיי נישט געטוישט די זיץ פלעצער. אנדערע טייטשן כי מנשה הבכור טראץ דעם וואס מנשה איז געווען דער בכור, מען טרעפט אז די לשון כי קען אויכעט מיינען טראץ, ווי מען זעט וסלחת לעווני כי רב הוא מיינט נישט ווייל ס'איז אסאך נאר טראץ דעם וואס ס'איז אסאך זאלסטו מיר מוחל זיין. כי עם קשה עורף הוא און דא טייטשט עס אויכעט טראץ דעם וואס מנשה איז געווען דער בכור דאך האט ער געלייגט די רעכטע האנט אויף אפרים. זאגט רשי שכל את ידיו כתרגומו אחכמינון, ער האט געקליגט די האנט, בהשכל וחכמה השכיל את ידיו לכך, ומדעת, ער האט עס געטון פון וויסנשאפט, כי יודע היה כי מנשה הבכור, ואף על פי כן לא שת ימינו עליו. רשי זאגט אזוי, שכל את ידיו, יעקב האט געקליגט די האנט, ער האט עס דירעקט אזוי אויסגערעכנט, ווייל ער האט געוואוסט אז מנשה איז דער בכור, און דאך האט ער עס געלייגט די רעכטע האנט אויף אפרים.

אין די גאנצע ברכה זעט מען אז ער האט געבענטשט את הנערים, וואס הייסט ער האט געבענטשט יוסף? איז דא פון די ראשונים וואס לערנען אז אטאמאטיש האט יוסף באקומען א ברכה, ווייל ווען די קינדער ווערן געבענטשט איז דאס שוין א ברכה פארן טאטן. אנדערע לערנען אבער יא, ער האט געמאכט א ספעציעלע ברכה פאר יוסף, און ס'שטייט נישט ארויסגעשריבן אין פסוק מיט וואס ער האט אים געבענטשט, דער אור החיים הקדוש זאגט ער האט אים געבענטשט מיט דעם וואס ער האט אים איבערגעגעבן די מפתח פון ברכות אז פון יעצט און ווייטער זאל ער קענען יעדן בענטשן די זעלבע מפתח הברכות וואס דער אייבערשטער האט געגעבן פאר אברהם און אברהם האט עס געגעבן פאר יצחק און יצחק פאר יעקב האט יעקב יעצט ווייטער געגעבן פאר יוסף ויאמר האט ער געזאגט האלקים דער אייבערשטער אשר התהלכו אבותי לפניו וואס מיינע עלטערן זענען געגאנגען פאר אים אברהם ויצחק האלקים דער אייבערשטער הרועה אותי וואס ער האט מיך געפאשעט און געשפייזט מעודי פון אייביג אן פון ווען איך בין געבוירן עד היום הזה ביז דעם היינטיגן טאג זאגט דער אור החיים הקדוש אזוי ווי ביים דאווענען הייבן מיר אן מיט זכות אבות מען דערמאנט אברהם יצחק יעקב אזוי האט ער אויכעט אנגעהויבן די ברכה פון מנשה ואפרים מיטן דערמאנען די זכות פון אברהם און יצחק און אויכעט זיין אייגענע זכות אז ער איז נאכגעגאנגען דעם אייבערשטן ווי א שה וואס גייט נאך זיין פאסטעך די תרגום ובריך ית יוסף ואמר השם די פלחו אבהתי קדמוהי אברהם ויצחק השם דזן יתי מדאיתני עד יומא הדין פירט ער אויס זיין בקשה זיין ברכה המלאך דער מלאך וואס דער אור החיים הקדוש זאגט אז עס גייט ארויף אויפן ווארט וואס דער אייבערשטער שיקט צו די צדיקים הגואל אותי וואס דאס האט מיך אויסגעלייזט מכל רע פון אלעם שלעכטס, יברך ער זאל ווייטער בענטשן את הנערים די יונגען דא מנשה און אפרים, ויקרא בהם ס'זאל ווערן אנגערופן אויף זיי שמי מיין נאמען ושם אבותי און די נאמען פון מיינע עלטערן אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ זיי זאלן זיך פארמערן אסאך אן קיין עין הרע אזוי ווי די פיש דא אויפן לאנד. זאגט רשי המלאך הגואל אותי. מלאך הרגיל להשתלח אלי בצרתי, דער מלאך וואס איז געוואוינט געשיקט צו ווערן צו מיר אין מיינע צרות, כענין שנאמר ויאמר אלי מלאך האלוקים בחלום יעקב וגומר אנכי הקל בית קל, יברך את הנערים מנשה ואפרים. רשי באווארנט זאלסט נישט מיינען אז דאס איז אלעס א המשך פון ויברך את יוסף אז מען האט געבענטשט יוסף און נישט דווקא מנשה און אפרים, און די ברכה זאל אפשר חל זיין אויף אנדערע קינדער וואס ער וועט האבן, ווייל דעמאלט וואלט געדארפט שטיין יברך את זרעך, את הנערים מיינט קלאר אז דאס גייט ארויף אויף מנשה און אפרים וואס זיי זענען דא געווען אונטער זיינע הענט. וידגו זאגט רשי כדגים הללו אזוי ווי די פיש שפרים ורבים זיי טוען זיך פארמערן ואין עין הרע שולטת בהם ס'איז נישט שולט אין זיי קיין עין הרע ווי די גמרא זאגט אז די וואסער טוט פארדעקן אויף זיי און קיינער זעט זיי נישט קען מען נישט אריינלייגן אין זיי קיין עין הרע אזוי זאלן זיי זיך אויך פארמערן און זיין ווי די פיש וואס עין הרע טוט נישט שאטן אויף זיי

עס האט אים שלעכט געפאלן אין די אויגן, ויתמוך האט ער אונטערגעשטיצט, אונטערגעהאלטן, יד אביו, זיין טאטנ'ס האנט, להסיר אותה, איר אפצוטוען, מעל ראש אפרים, פונעם קאפ פון אפרים, על ראש מנשה, אז די טאטע זאל עס ארויפלייגן אויפן קאפ פון מנשה. זאגט רשי, ויתמוך יד אביו, הרימה, ער האט עס אויפגעהויבן מעל ראש בנו, פונעם קאפ פון זיין זון אפרים, ותמכה בידו און ער האט עס אונטערגעהאלטן מיט זיינע הענט. יוסף האט נישט געוואלט אליין לייגן דעם טאטנ'ס הענט אויפן קאפ פון מנשה, ס'איז נישט קיין דרך ארץ, ער האט עס נאר אזוי אויפגעהויבן אז די טאטע זאל כאפן אז עפעס האט ער נישט גוט געטון דא, און ער האט עס אונטערגעהאלטן אז ער זאל עס נישט צוריק אראפלייגן אויפן קאפ פון אפרים, און ער האט געהאלטן אז ער וועט עס שוין אליין זיך כאפן אויף זיין טעות און ער וועט עס לייגן אויפן קאפ פון מנשה. דער רמבן איז מסביר וואס עס שטייט דא אין פסוק וירע בעיניו, פארוואס איז עס נישט געפאלן פאר יוסף, זאגט ער אדער פשוט ווייל ער האט געוויסט אז מנשה איז דער עלטערער און ער האט אים מער ליב געהאט האט ער געוואלט אז ער זאל באקומען א גרעסערע חלק פון די ברכה דורך דעם וואס עס גייט אריבער פון די רעכטע האנט, אדער זאגט ער אז יוסף הצדיק האט מורא געהאט אז יעקב בענטשט נישט דא געהעריג מיט רוח הקודש, ווען ס'גייט ווען צו מיט רוח הקודש וואלט ער דאך געוויסט פונקטליך ווער ס'איז דער בכור און ווער נישט אפילו ער קען נישט אזוי גוט זען, און אז די ברכה איז נישט ברוח הקודש האט ער מורא געהאט ס'וועט נישט מקויים ווערן, האט ער אים געוואלט אויפמערקן, און ווילאנג יוסף, ווילאנג יעקב האט אים נישט געזאגט קלאר, ידעתי בני ידעתי, איך ווייס וואס איך טו, האט ער זיך נישט בארואיגט. די דעת זקנים זאגט, אז ער האט זיך אזוי באליידיגט, אז די טאטע מיינט איך ווייס נישט וויאזוי אויסצושטעלן די קינדער ביים נעמען די ברכה, איך ווייס פונקטליך וויאזוי מען שטעלט זיי אויס, און איך האלט אז איך האב יא גוט געטון.

אמרי נא, זאג איך בעט דיך לשלמה המלך צו דיין זון שלמה דער קעניג, כי לא ישיב את פניך, ער וועט דיך נישט צוריקקערן, דיין פנים וועט זיכער ערפילן דיין פארלאנג, בעט אים ויתן לי ער זאל מיר געבן את אבישג השונמית, די מיידל אבישג פון שונם, לאשה, זי איז דאך געווען א באדינער פאר דוד המלך, ער זאל מיר איבערגעבן איר פאר א פרוי. זאגט דער תרגום ואמר אמרי כען לשלמה מלכא ארי לא יתיב ית אפך ויהב לי ית אבישג דמן שונם לאתו. זאגט די פסוק ותאמר בת שבע טוב, זייער א גוטע פלאן, אנכי אדבר עליך אל המלך, איך וועל רעדן פאר דיינעטוועגן צום קעניג. זאגט דער תרגום ואמרת בת שבע טב, אנא אמליל עלך קדם מלכא. האבן מיר שוין נעכטן אויסגעשמועסט וואס זיין פלאן איז דא געווען, ער האט געוואלט זיך משתמש זיין בשרביטו של מלך, נעמען די אבישג וואס זי איז געווען א באדינערין פאר דוד המלך, און אז ער וועט זיך באנוצן מיט איר וועט ער קענען אויפווייזן אז ער איז דער אמת'ער יורש פון די מלוכה, ווייל נאר א קעניג מעג זיך משתמש זיין בשרביטו של מלך. זאגט דער פסוק ותבוא בת שבע אל המלך שלמה לדבר לו על אדוניהו, זי האט נישט געכאפט וואס ער וויל דא אפטון, איז זי אריינגעגאנגען צו איר זון, זי האט געוואלט רעדן צו אים איבער אדוניהו, ויקם המלך לקראתה, דער קעניג האט זיך אויפגעשטעלט קעגן איר, וישתחו לה, האט זיך געבוקט צו איר, וישב על כסאו, נאכדעם האט ער זיך צוריק אראפגעזעצט אויף זיין שטול, וישם כסא און ער האט געשטעלט א צווייטע שטול לאם המלך פאר די מאמע פונעם קעניג, ותשב לימינו זי האט זיך אראפגעזעצט אויף זיין רעכטע זייט, ברענגט רשי א דרש אז לאם המלך גייט גאר ארויף אויף זיין עלטער באבע רות וואס זי האט נאך געלעבט אז זי האט אויך באקומען א שטול, זאגט די תרגום ואתת בת שבע לקדם מלכא שלמה למללא עמיה על אדוניהו וקם מלכא לקדמותה וסגיד לה ויתיב על כורסיה ושוי כורסא לאמא דמלכא ויתיבת לימיניה. זאגט די פסוק ותאמר האט בת שבע געזאגט שאלה אחת קטנה אנכי שואלת מה איתך איך וויל פון דיר בעטן איין קליינע זאך אל תשוב את פני קום נישט צוריק ליידיג ויאמר לה המלך שאלי אמי קענסט בעטן מיין מאמע כי לא אשוב את פניך איך וועל דיך נישט צוריקקערן ליידיג זאגט די תרגום ואמרת שאלו חדו זעירו אנו שואלו מנח לו סיב יס אפי ואמר לה מלכו שאלי אמי אריי לו אוסייב יס אפי

ווען ס'איז נישט דא קיין תחבולות, קיין פלאנירונגען, קיין פלענער, יפול עם, וועט די גאנצע פאלק, אפילו ס'איז דא א גרויסע מיליטער, אלע וועלן אויסשטארבן, מ'קען נישט צוגיין צו א מלחמה אן א פלאן, אן קיין מיטלען. ותשועה ברוב יועץ, א הילף קומט ווען מ'שמועסט זיך אסאך אדורך, מ'נעמט אן עצות פון אסאך מענטשן און מ'וועלט זיך אויס וועלכעס איז די בעסטע פלאן.

איז לויטן דרש טייטשט מען דער רשע וואס ער איז א שלעכטער, ער וועט צעבראכן ווערן, ווייל ער האט זיך פארהאפטעט צום פרעמדן צו די עבודה זרות, ושונא תוקעים בוטח, און דער וואס האט פיינט די וואס זיי שטעקן אריין א האנט און מאכן א בונד מיט די וואס טוען מסית ומדיח זיין פונעם ריכטיגן וועג, דער וועט קענען זיין רואיג און פארזיכערט. רשי ברענגט א דרשת חזל אז די גאנצע פסוק גייט ארויף אויף ערבות פון געלט, רע ירוע זאגט די גמרא, ס'וועט קומען איין שלעכטס נאכן צווייטן אויף דעם מענטש וואס האט געמאכט א ערבות מיט א פרעמדן, און דער וואס האט פיינט צו מאכן א תקיעת כף, דער וועט קענען זיין פארזיכערט. דער מלבים זאגט, די ערשטע האלב פונעם פסוק רעדט ווען ער מאכט א ערבות פאר א פרעמדן מענטש, איינער וואס ער קען אים נישט, איז אפילו סתם א ערבות איז זייער א שלעכטע זאך, און די צווייטע האלב פונעם פסוק רעדט מען פאר א חבר, וואס דעמאלטס מעג מען יא און מען דארף יא זיך אהער שטעלן פאר א חבר און אננעמען א ערבות'שאפט, אבער מען זאל נישט זיין קיין ערב קבלן, וואס דאס ווערט אנגערופן תוקעים, מען שטעקט זיך אריין א תקיעת כף אז מען זאל קענען נעמען פונעם ערב נאך פאר מען גייט אפילו צום לווה, אזא איינער וואס האט פיינט דעם מין ערב קבלן, און ער נעמט נישט אן קיין ערב קבלנות, אזא איינער וועט קענען זיין פארזיכערט. זאגט דער תרגום, בישא מבאיש בצדיקא מטול דהוא ערב חילונאי, סני לאילין דסיימין סבריהון באלהא. זאגט דער פסוק, אשת חן, א פרוי פון חן תתמוך כבוד, זי טוט אונטערשטיצן די כבוד, רשי זאגט אז דאס גייט ארויף אויף כלל ישראל, וואס זיי טוען מאכן א כבוד שמים, זיי טוען האלטן דעם אייבערשטן טייער, און זיי האלטן טייער די תורה, אנדערע מפרשים טייטשן, אשת חן תתמוך כבוד, די גרא זאגט אז א פרוי איז דאך געשטעלט צו זיין א עזר פארן מאן, און די גמרא זאגט וויאזוי העלפט זי ארויס דעם מאן, דער מאן ברענגט אהיים ווייץ און זי מאכט דערפון א ברויט, ער ברענגט אהיים פלאקס און זי מאכט דערפון א בגד, זאגט ער די אשת חן וואס זי איז א הילף פאר דעם מאן, זי טוט אונטערשטיצן די כבוד פונעם מאן, ווייל אונז ווייסן מיר אז בגדים ווערן אנגערופן מכבדותא, אז זי שטעלט אהער פאר אים שיינע מלבושים, טוט זי דערהייבן מיט דעם דעם כבוד פונעם מאן. ועריצים, די שלעכטע מענטשן, שטארקע מענטשן וואס זיי ווארפן ארויף א שרעק אויף אנדערע מענטשן, יתמכו עושר, זיי טוען נאר אונטערשטיצן זייער אייגענע רייכטום, זיי לייגן ארויף א שרעק אויף מענטשן און זיי סטראשען טאמער וועסט מיר נישט באצאלן קיין שוחד, וועל איך דיר ווייס איך וואס טון, ממילא טוען זיי אונטערשטיצן זייער עשירות מיט דעם וואס זיי לייגן ארויף א פחד אויף מענטשן. זאגט דער תרגום, איתתא חסידתא פלגא איקרא, ועשיני רהטין בתר עותרא. זאגט דער פסוק גומל נפשו איש חסד, דער איש חסד, ער טוט א גמילת חסד מיט זיין אייגענע נפש, אז ער טוט חסד מיט אנדערע, איז דאס א גמילת חסד פאר אים אליין אויכעט, סיי ער וועט באקומען א גוטן שכר אויף יענע וועלט, און סיי אז ער טוט חסדים מיט אנדערע מענטשן, וועלן אנדערע מענטשן טון חסדים מיט אים. ועוכר שארו אכזרי, דער וואס טוט זיך אבער פארדארבן זיין לייב, דאס הייסט, רשי זאגט, זיינע קרובים אליינס איז ער נישט מקרב, דער הייסט אן אכזר. און די אנדערע מפרשים טייטשן אז א מענטש וואס ער איז זיך מתאכזר אויף אנדערע איז ער אן אכזר אויף זיך אליין אויכעט, דער וואס איז אן אכזרי איז א עוכר שארו ווייל אז ער טוט שלעכטס מיט אנדערע מענטשן וועלן זיי צוריק טון שלעכטס פאר אים. דער רלבג זאגט, גומל נפשו איש חסד, א מענטש וואס ער גיבט אכט אויף זיין אייגענע קערפער, ער שוואכט עס נישט אפ, און ער עסט צו די זעט, און ער קליידט זיך אן געהעריג, אזא איינער טוט חסדים מיט אנדערע מענטשן אויכעט, אז ער טוט חסד פאר זיך, טוט ער חסד מיט אנדערע, און טאמער ער איז עוכר שארו, ער נעמט נישט געהעריג קער פון זיך, און ער פייניגט זיך אויס מער ווי מען דארף, אזא איינער וועט זיין אן אכזר אויף אנדערע אויכעט, מאדעך פון זיך, אויף זיך גיבט ער נישט געהעריג אכט, כל שכן אז ער וועט זיך נישט צוטון מאכן פון א צווייטן, און ער זאגט אז שלמה המלך האט דאס ארויסגעברענגט ווייל ס'איז דא מענטשן וואס זיי מיינען אז ס'איז א גרויסע עבודת השם אז מען שוואכט זיך אפ דעם קערפער, מען מוטשעט זיך צופיל אפ, זאגט ער ניין דאס איז היפך פון רצון השם, ווייל כדי צו שטייגען אין רוחניות דארף מען האבן געזונט, און מען דארף האבן א געהעריגן גוף, און די געהעריגע, מען דארף האבן דעם מח געהעריג, ממילא טאר מען זיך נישט צופיל אויספייניגן. זאגט דער תרגום, פרע טבתא לנפשיה גברא חסידא ודמוביד גושמיה נכזריא. זאגט דער פסוק רשע עושה פעולת שקר, דער רשע טוט פעולות און ער מיינט אז עס וועט זיך עפעס אויסארבעטן דערפון, אבער דערווייל די פעולות פעלשן אין אים, ס'לאזט זיך נישט אויס אזוי ווי זיינע פלענער זענען, ממילא זעט ער אז דאס איז אלעס געווען לופטיגע זאכן. זורע צדקה שכר אמת, דער וואס טוט איינזייען צדקה, דער טוט א ריכטיגע פעולה, און ס'וועט זיך אים אויסצאלן, ער וועט באקומען אן אמת'ן שכר, אדער די שכר דערפון וועט זיין, ער וועט זוכה זיין צום ריכטיגן תכלית פון א מענטש, וואס דאס איז צו משיג זיין דעם אמת. זאגט דער תרגום, רשיעא עבד עובדא דשקרא, ודזרע לצדקתא קושטא הוא אגריה. זאגט דער פסוק כן צדקה לחיים, פונקט ווי דער פסוק האט פריער געזאגט אז ווען איינער זייט איין צדקה וועט ער באקומען אן אמת'ן שכר, די זעלבע זאך איז די צדקה וואס א מענטש טוט, דאס וועט אים ברענגען לעבן. רש"י טייטשט כן צדקה, די ריכטיגע צדקה, אזוי ווי כן בנות צלפחד דוברות, אז א מענטש טוט צדקה לשמה, דעמאלס וועט עס ברענגען לעבן. ומרדף רעה, טאמער ער יאגט נאך שלעכטס, זאגט דער מצודות, דאס הייסט ער געבט צדקה אבער מיט שלעכטע כוונות, ער וויל זיך גרויס האלטן ווייזן פאר יעדן איינעם אז ער איז א בעל טובה, למותו, די גאנצע צדקה וועט אים נישט ווערן גערעכנט און ס'וועט אים נישט ברענגען קיין חיים נאר אדרבה ס'קען נאך צוברענגען זיין מיתה. זאגט די תרגום, היכנא מאן דעבד צדקתא לחיי נטיר ודרדף בישתא נטיר למותא. דער גרא זאגט, כן צדקה לחיים, כן קען מען טייטשן אזוי ווי א שטעלע, א אונטערהאלטער, אזוי ווי כן, זאגט ער, אפילו איינער שטיצט נאר אונטער די וואס געבן צדקה, ער איז זיי מחזק און ער שטעלט זיך צו צו יענעם, דאס קען אויכעט העלפן לחיים, און דער וואס איז מרדף רעה, ער יאגט נאך די מענטשן וואס טוען שלעכט, ער איז מסייע לידי עוברי עבירה, דאס וועט אים אויכעט צוברענגען חלילה למותו. די משנה, מסכת בבא מציעא, פרק ב', אלו מציאות שלו, דעיס זענען די טרעפונגען וואס א מענטש קען האלטן פאר זיך, ווייל די בעל הבית האט זיך שוין מייאש געווען עס האט נישט קיין סימן, ואלו חייב להכריז, און די וואס וועלן ווערן אויסגערעכנט אינעם צווייטן משנה, איז דער מענטש יא מחיוב אויסצורופן. הייבט ער אן מיט די ערשטע חלק, אלו מציאות שלו. מצא טאמער מען האט געטראפן פירות מפוזרין, אויסגעשפרייטע פירות אין גאס, ס'איז הפקר די מענטש האט זיך שוין זיכער מייאש געווען ער קען עס נעמען. מעות מפוזרות, די זעלבע זאך אויסגעשפרייטע געלט, ס'האט נישט קיין סימן, קען מען עס אויכעט נעמען. כריכות, קליינע בינטעלעך ברשות הרבים, אין א רשות הרבים ווי מענטשן דרייען זיך, אפילו ס'וואלט יא געהאט א סימן וואלט עס שוין צעטרעטן געווארן. און מ'רעדט דווקא קליינע בינטלעך ווייל גרעסערע בינטלעך איז די פלאץ ווי ס'איז געליגן איז כאטשיג א סימן. ועיגולי דבילה, מען פלעגט פרעסן פייגן אין אזא רינדעכיגע שיסל, טאמער א מענטש האט געטראפן אזעלכע רינדעכיגע געפרעסטע פייגן, האט עס אויך נישט קיין סימן, כיכרות של נחתום, ברויט פון א בעקער, דער בעקער, האבן אלע בעקערס געהאט דעם זעלבן פארעם, אלע ברויטן האבן אויסגעזען די זעלבע, ס'האט נישט קיין סימן. מחרוזות של דגים, שנירלעך פיש, וואס יעדער פלעגט מאכן דעם זעלבן מין אופן וויאזוי מען האט צוזאמגעהאלטן די פיש, וחתיכות של בשר, שטיקער פלייש, וואס יעדער פלעגט מאכן דעם זעלבן מאס, דעם זעלבן וואג און דעם זעלבן צורה, ממילא דאס האט נישט קיין שום סימנים, וגיזי צמר, שטיקער אפגעשניטענע וואל, הבאות ממדינתם, וואס קומט פון די פלאץ ווי מען האט עס אפגעשניטן, נאך פאר עס איז געווען ביים אומן, עס האט נאכנישט קיין סימן, ואניצי פשתן, שטיקעלעך פלאקס וואס זענען אויסגעקלאפט, אבער מען האט נאכנישט געמאכט דערפון קיין בגד, עס האט ווייטער נישט קיין סימן, ולשונות של ארגמן, אזעלכע שטיקער וואל וואס מען האט געפארבט פערפל און ס'זעט אויס ווי א צונג, אזא לאנגע שטיקל, הרי אלו שלו, דברי ר' מאיר, די אלע זאכן קען א מענטש האלטן פאר זיך, ווייל ס'האט נישט קיין סימן און דער בעל הבית האט זיך שוין זיכער מייאש געווען. רבי יהודה אומר, כל שיש בו שינוי, טאמער די זאך וואס ער האט געטראפן האט עפעס א שינוי, ס'איז אנדערש ווי געווענליך, חייב להכריז דארף מען עס שוין יא אויסרופן, דער מענטש קען דאס געבן פאר א סימן, כיצד, מצא עיגול, ער האט געטראפן א רינדעכיגע מיט געפרעסטע פייגן, ובתוכו חרס, אין דעם איז געווען א שערבל, אדער כיכר, א ברויט, ובתוכו מעות, אין דעם איז געווען געלט, קען מען עס יא אויסרופן און דער מענטש וועט שוין געבן א סימן. תנא קמא האט אבער געהאלטן אז דער מענטש כאפט זיך אפילו נישט אז עס איז אריינגעפאלן א שערבל אדער א שטיקל געלט אין זיין ברויט אדער אין זיין עיגול דבילה און ער גייט נישט וויסן צו זאגן דעם סימן, רבי יהודה האט געהאלטן אז א מענטש לייגט זיך יא אויפן געדאנק און ער דערמאנט זיך, ער כאפט זיך אז עס איז אריינגעפאלן א שערבל, געבט ער דאס פאר א סימן. רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל כלי אנפוריא, יעדע נייע כלי, וואס אנפוריא, זאגט רש"י, איז דער נוטריקון אין פה ראיה, מען האט עס נאכנישט גענוג באטראכט אז דער מענטש זאל עס קענען מיט די אויג דערקענען, אינו חייב להכריז, דארף דער טרעפער נישט אויסרופן, ווייל אפילו א תלמיד חכם וואס מען געבט אים צוריק א זאך מיט א טביעת עין, אפילו אן קיין סימנים, ער זאגט ער דערקענט די זאך, ווייל ער איז א מענטש וואס מען גלייבט אים ער זאגט נישט קיין ליגנט, אבער אויב עס איז א נייע כלי און דער מענטש האט נאכנישט גענוג באטראכט די זאך, דארף מען עס נאכנישט אפגעבן. זאגט די ברטנורא, אז דאס איז אלעס נאר אויב מ'האט געטראפן איינס פון די כלים, אויב מ'האט שוין געטראפן צוויי, דארף מען עס יא אויף אויסרופן, ווייל א מנין, א צאל, איז א סימן, דער מענטש וועט זאגן אז ס'איז געווען צוויי, און דאס וועט זיין א גוטע סימן. און דער תוספות יום טוב פרעגט א קשיא, מ'זעט אין די קומענדיגע משנה, אז ביי מטבעות אויב מ'טרעפט איז נאר דריי א סימן, און פארוואס דא זאגט שוין די ברטנורא אז צוויי שטיק איז אויך א סימן, און ער ברענגט א תירוץ אז ס'איז א חילוק פון געלט מיט אנדערע זאכן, געלט האלט א מענטש סתם אזוי אויך אין טאש, און אן קיין חשבון, און אז ס'פאלט ארויס ווייסט ער נישט, ווילאנג ס'איז נישט דריי, און ווי מ'וועט זען אז ס'מיינט אויפגעהויפנט איינס אויפן צווייטן, די ברייטערע אונטן די שמאלערע אויבן, דאס ווילאנג ס'איז נישט אזוי האט עס נישט קיין סימן, אבער סתם כלים וואס א מענטש טראגט ביי זיך, טראגט ער מיט א חשבון, און אז ס'פאלט אראפ האט ער יא וויסן צו זאגן צו ס'איז געווען איינס אדער צוויי אדער מער. ברטנורא פירט אויס אז אויב מען טרעפט א מציאה אין א פלאץ ווי עס איז רובו נכרים איז אפילו ס'האט א סימן דארף מען עס נישט אויסרופן און טאמער ס'איז רובו ישראל דעמאלס דארף מען עס יא אויסרופן משנה בית ואלו חייב להכריז די פאלגענדע זאכן דארף מען יא אויסרופן דער מענטש האט זיך נישט מייאש געווען ווייל ס'האט א סימן מצא פירות בכלי, אויב מען האט געטראפן פירות אין א כלי, איז דאך די כלי א גוטע סימן, וועלכע מין כלי דאס איז געווען, או כלי כמות שהוא, אפילו א ליידיגע כלי קען מען אויסרופן, מעות בכיס, האט געטראפן געלט אין א בייטל, או כיס כמות שהוא, א ליידיגע בייטל, קען מען געבן א סימן וויאזוי ס'קוקט אויס. צבורי פירות, אויפגעהויפנטע פירות, איז די סימן דערפון וואו ס'איז געליגן אדער וויפיל פירות דארטן איז געווען, צבורי מעות, אויפגעהויפנטע געלט, שלשה מטבעות זה על גב זה, דריי מטבעות איינס אויפן צווייטן, און יענער וועט קומען זאגן א סימן וויאזוי עס איז געווען אויסגעשטעלט, און די גמרא זאגט אז דאס מוז זיין אזוי ווי א טורעם, די ברייטע פון אונטן און די שמאלערע פון אויבן. כריכות ברשות היחיד, קליינע בינטלעך פון תבואה אין א רשות היחיד וואו נישט צופיל מענטשן דרייען זיך. וככרות של בעל הבית, וואס יעדער בעל הבית האט דאך אן אנדערע מין צורה וויאזוי זיינע ברויטן קומען ארויס. וגיזי צמר הלקוחות מבית האומן, ווען מען נעמט עס פונעם אומן האט עס שוין יא סימנים, אדער כדי יין וכדי שמן, הרי אלו חייב להכריז די זאכן דארף מען אלעס אויסרופן, און לכאורה שטעלט זיך תוס' יום טוב כדי יין וכדי שמן, האבן מיר דאך שוין געלערנט אנהויב אין די משנה אז א כלי הייסט אויך א סימן, וואס איז די חידוש אז קריגלעך פון וויין און קריגלעך פון אויל הייסן אויך א סימן, זאגט ער די גמרא זאגט אז מען רעדט דא אז די קריגלעך אליין זענען אלע די זעלבע, ס'איז נאר די סימן מיט די ליים וויאזוי מען טוט צומאכן דעם דעקל אויפן פעסל, יעדער פלעגט מאכן מיט א אנדערע מין אופן, און דאס איז די סימן. משנה ג. מצא אויב א מענטש האט געטראפן אחר הגפה וואס אזוי אונטער א ווענטל וואס די ווענטל איז געמאכט פון האלץ אדער פון רארלעך, וואס דאס איז א פלאץ וואס איז אביסל משומר, או אחר הגדר אדער אונטער א צוים פון שטיינער, האט ער געטראפן גוזלות מקושרין, צוגעבינדענע פייגלעך, אבער דער קשר אליין קען נישט זיין קיין סימן, ווייל ס'איז צוגעבינדן אויף א אופן וואס יעדער איינער מאכט דעם זעלבן מין קשר. או בשבילין שבשדות, אדער האט ער עס געטראפן אויף די שמאלע וועגן צווישן פעלדער וואו נישט צופיל מענטשן דרייען זיך, הרי זה לא יגע בהן, מ'זאל נישט צו, נישט אוועקנעמען די פייגלעך, אויב ער וועט עס אוועקנעמען, וועט יענער נישט וויסן צו זאגן קיין סימן דערויף, און דאס איז נישט קיין אבידה, יענער האט עס נישט, יענער האט עס דירעקט אראפגעלייגט, ער פלאנט עס נאך צו קומען נעמען. מצא כלי באשפה, טאמער מ'האט געטראפן א כלי אין א מיסט, אם מכוסה, טאמער ס'איז געווען אינגאנצן צוגעדעקט, לא יגע בו, זאל ער נישט צורירן, ווייל דאס איז א מקום משומר, דער מענטש האט עס אהערגעלייגט מיט א כוונה אז ער גייט עס שפעטער קומען נעמען, און מ'רעדט דא אז ס'איז נישט געווען קיין אשפה וואס מ'טוט כסדר אפרוימען, ווייל דעמאלס וואלט עס געווען א אבידה מדעת, און וואלט די מענטש וואלט עס געמעגט האלטן פאר זיך, דער וואס טרעפט עס, נאר ס'איז געווען א אשפה וואס מ'האט ליגן א לענגערע צייט. אם מגולה, טאמער ס'איז געווען אויפגעדעקט, איז דאך עס נישט אפגעהיטן, נוטל ומכריז, קען ער עס נעמען, און זאל ער עס נעמען און אויסרופן. זאגט די משנה מצא בגל, אויב מ'האט געטראפן אן אבידה צווישן א הויפן שטיינער פון א צעווארפענע וואנט, או בכותל ישן אדער אין א אלטע וואנט האט מען געטראפן עפעס, הרי אלו שלו, קען ער עס האלטן פאר זיך, און מען רעדט אז ס'איז געווען זייער ראסטיג, און מען זעט אז ס'ליגט שוין דארט גאר לאנג, קען ער טענה'ן אז דאס איז נאך געווען פון די מענטשן וואס האבן געוואוינט אין דעם הויז פאר דו האסט דא געוואוינט, פאר דיין טאטע האט דא געוואוינט, ממילא באלאנגט עס נישט פאר דיר. מצא בכותל חדש, אויב ער האט געטראפן עפעס אין א נייע וואנט, מחציו ולחוץ, אויב ס'איז געווען פון די האלב פון די וואנט צו די גאס, שלו, קען ער עס האלטן פאר זיך, ווייל איך זאג אז איינער פון די גאס האט עס דא אריינגעלייגט, און יענער האט זיך שוין לאנג מייאש געווען. און מען רעדט אויכעט אז ס'איז ראסטיג, מען זעט אז ס'ליגט שוין דארטן א לאנגע צייט, און די ברטנורא שמועסט אויס אז דאס איז נאר ווען ס'איז געווען א שטיק גאלד אדער א שטיק זילבער, אויב ס'איז געווען א בייטל, דארף מען, דעמאלס קוקט מען וואו די עפענונג איז, מען קוקט נישט אויף וועלכע האלב פון די וואנט ס'ליגט, מען קוקט אויף וועלכע ריכטונג פון דעם וואנט די עפענונג פון דעם זאך איז, אויב די עפענונג איז אריין צו די הויז, איז באלאנגט עס פאר די מענטשן פון די הויז. זאגט די משנה מחציו ולפנים, טאמער די אבידה, די שטיק גאלד צו די שטיק זילבער ליגט פון די האלב פון די וואנט און אריין, מער צו די הויז של בעל הבית באלאנגט עס צו די מענטש וואס וואוינט דארטן. אם היה משכירו לאחרים, אויב די בעל הבית פונעם הויז פלעגט פארדינגען די דירה פאר אנדערע מענטשן אויך, אפילו בתוך הבית הרי אלו שלו, טאמער איינער פון די דינגערס האט געטראפן דארטן אינעם שטוב, נישט אינעם נישט אינעם וואנט אפילו, סתם אינעם שטוב האט ער געטראפן עפעס א חפץ, קען ער עס האלטן פאר זיך, ווייל איך זאג, אז די וואס זענען דא געווען פון פאר דיר האבן זיך שוין לאנג מייאש געווען ווי די גמרא זעצט עס איין אז מען רעדט אז ער האט עס צום לעצט פארדינגען פאר א גוי און יענער האט זיכער געטראכט אז טאמער די גוי איז דארטן געווען די גוי האט עס באמערקט האט ער שוין זיכער גענומען ממילא די בעל הבית האט זיך מייאש געווען אדער האט עס פארדינגען פאר צוויי גוים מיט א איד און אפילו דער איד אליין איז זיך מייאש ווייל ס'איז רוב גוים און טאמער זיי וואלטן באמערקט ווער פארלירט עס וואלטן זיי עס גענומען ממילא דער וואס טרעפט עס יעצט דארף עס נישט אויסרופן משנה ד' מצא בחנות, מען גייט אריין אין א געוועלב, אין א געשעפט, און מען טרעפט אויף דער ערד א חפץ אדער געלט, הרי אלו שלו, קען ער זיך עס האלטן, דאס קומט, דאס איז אראפגעפאלן פון איינע פון די קונדן וואס זענען אריינגעקומען דארטן, און ס'קומען דארט אזויפיל מענטשן, מענטשן זענען זיך מייאש. בין התיבה ולחנווני, אויב ס'איז אבער געפונען געווארן צווישן דעם קעסטל וואו ער האלט זיינע זאכן און דער געוועלב-מענטש, דער געשעפטסמאן וואס ער שטייט פון אינעווייניג, של חנווני, דעמאלס באלאנגט עס דעם חנווני, ס'איז זיכער פון אים אראפגעפאלן. לפני שולחני, די זעלבע זאך א געלט-וועקסלער, אז מען טרעפט דארטן פאר אים, אפילו אויפן טיש, געלט, הרי אלו שלו, קען מען זיך עס האלטן, דאס האט זיכער איינער פון די מענטשן וואס זענען אריינגעקומען טוישן געלט איבערגעלאזט, און האט זיך שוין זיכער מייאש געווען, אויב מ'האט עס געפונען בין הכסא, פון דעם שטול וואס אויף דעם ליגט די טישל ולשולחני, און דעם וועקסלער דעם מענטש אליין וואס שטייט דארטן, הרי אלו לשולחני, דעמאלטס גייט עס פארן וועקסלער. הלוקח פירות מחברו, ווען א מענטש קויפט אפ פירות פון זיין חבר, או ששלח לו חברו פירות, די חבר האט אים געשיקט, פירות, במתנה, ומצא בהן מעות, צווישן די פירות האט ער געטראפן געלט, הרי אלו שלו, קען מען זיך עס האלטן, און מען רעדט דא אז דער חבר האט נישט געשיקט פירות וואס ער האט אפגעשניטן פון זיין אייגענע פעלד דעמאלטס ווייס איך זיכער אז דער געלט קומט פון אים, נאר דער חבר איז אויכעט א סוחר וואס ער קויפט צאם פון אנדערע מענטשן, ממילא ווייסט מען נישט פון וועמען ס'קומט און ס'האט דאך נישט קיין סימנים. אם היו צרורין, טאמער ס'איז יא געווען פארוויקלט און פארבינדן, נוטל ומכריז, זאל מען עס נעמען און אויסרופן, די קניפ אדער די צאל וויפיל געלט ס'איז געווען, דאס אליין איז שוין א סימן. משנה ה'. אף השמלה היתה בכלל כל אלה. ס'שטייט אין פסוק כל אבידת אחיך, ווייס איך דאך שוין אז א בגד דארף מען אויכעט אויסרופן. למה יצאת, פארוואס שטייט עס עקסטער באזונדער וכן תעשה לשמלתו? להקיש אליה, צוצוגלייכן אלע אבידות צו א בגד. לומר לך, מה השמלה מיוחדת? ס'איז מיוחד מיט די זאך שיש בה סימנים, ס'האט אייביג סימנים, יעדע בגד זעט אויס אנדערש ווי די אנדערע, ויש לה תובעים, און ס'האט אויך א בעלבאס, ס'האט זיך נישט אליין באשאפן, איינער האט זיך עס געמאכט. איז אף כל, יעדע אבידה, נאר אויב ס'איז א דבר שיש בו סימנים, סיי ס'האט עפעס סימנים, און סיי ויש לו תובעים, ס'האט מאנערס, ס'איז נישט קיין הפקר'דיגע זאך, נאר דעמאלטס חייב להכריז דארף מען עס אויסרופן, אבער טאמער יענער האט זיך שוין מייאש געווען, מ'האט געהערט ווי ער זאגט וויי ליה לחסרון כיס, דארף מען עס שוין נישט אויסרופן. משנה ו', ועד מתי חייב להכריז, ביז ווען דארף מען אויסרופן אן אבידה וואס מ'איז מחויב אויסצורופן, עד כדי שידעו בו שכניו, דברי ר' מאיר, ר' מאיר האלט, ס'איז גענוג אז די שכינים וואס וואוינען ארום דעם פלאץ ווי מ'האט עס געטראפן, זיי זאלן הערן אז ס'איז פארלוירן געווארן עפעס, געטראפן געווארן עפעס, ר' יודא אומר, שלש רגלים, דריי ימים טובים וואס מענטשן קומען עולה רגל זיין, רופט ער עס אויס אז ווער ס'קומט זאל הערן אז ס'איז עפעס געפונען געווארן, ואחר הרגל האחרון, און נאך די לעצטע פון די דריי זאל מען געבן צייט שבעה ימים, כדי שילך לביתו שלושה, דער מענטש וואס האט עפעס פארלוירן זאל האבן צייט אהיימצוגיין דריי טעג, און דארט אינדערהיים כאפט ער זיך אז ס'פעלט אים טאקע די זאך ויחזור שלושה, און ער קערט זיך צוריק נאך דריי טעג קיין ירושלים ויכריז יום אחד און דארטן רופט ער אויס איין טאג ביז זיי טרעפן זיך צוזאם און ער געבט אים עס צוריק. זאגט די ברטנורא אז היינט אז ס'איז שוין נישטא קיין בית המקדש האט מען איינגעפירט אז מ'זאל עס אויסרופן אין די שולן, און וויבאלד ס'איז געווען צופיל מענטשן וואס האבן געזאגט אז אבידות דארפן גיין צום קעניג, און זיי האבן געסטראשעט אז מ'וועט עס אויסזאגן פארן קעניג, האט מען איינגעפירט אז מ'דארף שוין נישט אויסרופן אין בית מדרש, ס'איז גענוג אז מ'מעלדעט איין פאר די שכנים און פאר די באקאנטע. משנה ז', אמר את האבידה, טאמער דער מענטש וואס ער זאגט אז דאס איז זיין זאך קומט און ער זאגט וואס די זאך איז געווען, ער זאגט ס'איז געווען א קלייד, ס'איז געווען א קריגל, ולא אמר סימניה, ער זאגט אבער נישט די סימנים דערפון, לא יתן לו, זאל ער עס נישט אפגעבן. והרמאי, א פאפער, איינער וואס איז בחזקת פאפער, אף על פי שאמר סימניה לא יתן לו, אפילו ער זאגט די סימנים פון די זאך זאל מען אים עס נישט צוריקגעבן, שנאמר, עד דרוש אחיך אותו, דרש'ן איך, עד שתדרוש את אחיך, ביז דו וועסט אויספארשן דיין ברודער, אם רמאי הוא אם אינו רמאי, צו ער איז א פאפער אדער נישט. זאגט די משנה, כל דבר, א יעדע זאך, שעושה, וואס ער ארבעט, ואוכל און ס'עסט, א מענטש האט געטראפן א בהמה, וואס די בהמה סיי ס'עסט, אבער ס'טוט אויך טון פארשידענע ארבעט, וואס מיט די ארבעט קען זיך אויסצאלן די עסן וואס ער געבט אים, יעשה ויאכל, זאל ער ווייטער ארבעטן מיט די בהמה, און ער זאל אים געבן צו עסן. ודבר שאין עושה, א זאך וואס ער ארבעט אבער נישט, ואוכל, נאר ער עסט, ימכר זאל ער עס פארקויפן ער זאל עס נישט האלטן, שנאמר והשבותו לו, ווען דו געסט צוריק א אבידה, ראה זאלסטו זען היאך תשיבנו לו, וויאזוי דאס זאל זיין א ריכטיגע השבה, און טאמער דו וועסט נאך פארלאנגען פון אים ער זאל דיר באצאלן געלט, פאר דעם וואס דו האסט אים אויסגעהאלטן און געשפייזט די בהמה, און דו האסט שאדן געהאט די אלע עסן וואס דו האסט געגעבן פאר די בהמה, טאמער דו האסט אויסגעלייגט אזוי פיל געלט אויף די בהמה, אז ס'איז אויסגעקומען צו בערך האלב פון די ווערד פון די בהמה, לוינט זיך שוין נישט פאר יענעם די גאנצע זאך. אבער לכתחילה, אויב די זאך איז עושה ואוכל זאל מען עס נישט פארקויפן, פארוואס? ווייל א מענטש קען ענדערשער באשטיין צוריקבאקומען זיין אייגענע בהמה וואס ער האט זיך שוין טרענירט און די בהמה דערקענט אים שוין, ממילא זאל מען עס האלטן, און די ברטנורא שמועסט אויס אז מען דארף עס נישט האלטן אויף אייביג, נאר א תרנגולת און א בהמה גסה האלט מען צוועלף חדשים, עגלים וסייחים וואס זיי קענען זיך פאשן אינדרויסן מען דארף נישט צושטאפן, מען דארף זיי נישט געבן קיין אנדערע עסן, אדער גדיים און טלאים איז די שיעור מען דארף זיך מטפל זיין מיט זיי דריי חדשים, קעלבער וואס מען דארף יא אנשטאפן איז מען זיך נישט מטפל מיט זיי מער ווי דרײַסיק טעג, און גענז און תרנגולים זכרים איז די קליינטשיגע דרײַסיק טעג און די גרעסערע נאר דריי טעג, און נאכדעם קען מען עס פארקויפן, אדער נעמט מען עס פאר זיך און מען נעמט געלט און מען לייגט עס אוועק אין די זייט אז די געלט וועט מען באצאלן פארן מענטש ווען ער קומט צוריק. זאגט די משנה מה יהא בדמים, וואס איז די הלכה מיט די געלט וואס מען האט פארקויפט די בהמה וואס מען האט געפונען און מען לייגט עס אוועק אז דער פארלירער זאל עס קומען אפבעטן, רבי טרפון אומר ישתמש בהם, דער וואס האט געטראפן די מציאה מעג זיך באנוצן ביזדערווייל מיט די געלט, לפיכך, אם אבדו חייב באחריותן, האט א דין ווי א שואל, ער בארגט די געלט, און אויב ס'איז פארלוירן געווארן איז ער געהעריג מחיוב מיט די אחריות דערפון. רבי עקיבא אומר לא ישתמש בהם, מען טאר זיך נישט באנוצן מיט דעם, לפיכך וועגן דעם, אם אבדו אינו חייב באחריותן, ער האט נאר א דין ווי א שומר חינם, און ער איז נישט מחיוב באחריות. דער ברטנורא זאגט אז די הלכה איז ווי ר' טרפון ביי די אבידה וואס מען האט פארקויפט, וויבאלד דער מענטש האט זיך געמוטשעט דערמיט צו פארקויפן עס און מאכן דערפון געלט דעמאלטס מעג ער זיך באנוצן מיט די געלט, אבער אויב א מענטש האט געטראפן געלט, ס'איז אים נישט געווען קיין טרחה, איז די הלכה ווי ר' עקיבא אז מען טאר זיך נישט באנוצן דערמיט. משנה ח', מצא ספרים, טאמער א מענטש האט געטראפן ספרים, וואס אמאל זענען דאך אלע ספרים געווען געשריבן אויף פארמעט, קורא בהן אחת לשלושים יום, זאל ער ליינען דערין איינמאל אין דרייסיג טעג, ווייל אז מען רירט עס נישט פון פלאץ ווערט עס פארשימלט, און מען דארף עס אביסל אויסלופטערן. ואם אינו יודע לקרות, טאמער דער מענטש איז נישט קיין תלמיד חכם, ער פארשטייט נישט צום לערנען, גוללן, זאל ער עס כאטשיג אויפוויקלען, אינגאנצן אויפוויקלען, אז ס'זאל ווערן אביסל דורכגעלופטערט. אבל לא ילמד בהן בתחילה, מען טאר נישט לערנען דערין א זאך וואס מען האט נאך קיינמאל נישט געלערנט, ווייל דעמאלטס דויערט עס צו לאנג, מען זיצט צו לאנג אויף איין פלאץ, און די זאך ווערט אפגעריבן. ולא יקרא אחר עמו, און אויכעט א צווייטער זאל מיט אים נישט מיטלערנען, ווען צוויי מענטשן זיצן אויף די זעלבע ספר, שלעפט עס יעדער צו זיך, און ס'ווערט אפגעריבן, ס'ווערט צוריסן. דער תוס' יום טוב ברענגט דא פונעם נימוקי יוסף וואס ער ברענגט פונעם רמב"ן, אז דאס וואס איז געשטאנען דא אז מען טאר נישט לערנען א נייע זאך אבער א אלטע זאך מעג מען יא לערנען, דאס איז נאר תורה נביאים כתובים, ווען א מענטש האט געלערנט תורה נביאים וכתובים איז לייכט איבערצולערנען, ס'פארלאנגט נישט קיין גרויסע טרחה, און מען זיצט נישט צו לאנג אויף איין פלאץ, ממילא מעג מען עס איבערלערנען, אבער גמרא, וואס היינטיגע צייטן וואס איז יא אראפגעשריבן גמרא אויכעט, וועט מען נישט מעגן לערנען דערין אפילו א מענטש האט שוין געלערנט א געוויסע בלאט גמרא הונדערט מאל, זאגט ער ווייל אדרבה ווי מער מאל מען האט שוין געלערנט א גמרא, אלץ מער דארף מען זיך מתעמק זיין און מעיין זיין, צו פארענטפערן אלע קשיות און אלעס זאל שטימען און קלאפן, ממילא טאר מען נישט לערנען דערין, יעדע מאל ווערט גערעכנט בתחילה, ווייל מען דארף זיך זייער לאנג פארזוימען, אפילו ווען מען האט עס שוין געלערנט אזויפיל מאל. זאגט די משנה מצא כסות, א מענטש האט געטראפן א קלייד, מנערה זאל מען עס אויסשאקלען אחת לשלושים יום, איינמאל אין דרייסיג טעג, איז אויכעט, מען דארף עס אויסלופטערן, אניש ווערט עס פארשימלט, ס'עסט זיך אויף די בגד. ושוטחה לצרכה, ער מעג עס אויסשפרייטן פאר די צורך פון די בגד, אז ס'זאל נישט ווערן אויפגעגעסן פון די ווערים, אבל לא לכבודו, אויב ער מיינט זיך אליין זיין אייגענע כבוד, מענטשן זאלן זען ער האט שיינע בגדים, טאר מען עס נישט אויסשפרייטן, כלי כסף וכלי נחושת, זילבערנע כלים און קופערנע כלים, משתמש בהן לצורכן, די הלכה איז אז כלים האבן נישט קיין שמירה נאר אז מען באגראבט עס אין די ערד, אבער זילבערנע און קופערנע כלים קען מען נישט האלטן צו לאנג אין די ערד, ס'הייבט אן ווערן פארראסטעט, ממילא דארף מען עס ארויסנעמען יעדע שטיק צייט און זיך באנוצן פאר זיין אייגענע געברויך. פון צייט צו צייט זאל מען עס ארויסנעמען און זיך באנוצן דערמיט, אבל לא לשחקן, מען זאל עס אבער נישט נוצן אזוי לאנג אז עס וועט ווערן אפגעריבן, שוין כלי זהב וכלי זכוכית, גאלדענע כלים אדער גלאזערנע כלים, וואס דאס ווערט נישט פארראסטעט אפילו מען האלט עס לאנג אין דער ערד, און זכוכית איז אויך גרינג אז ס'זאל זיך צוברעכן, דאס הייסט ס'קען זיך זייער לייכט צוברעכן ווען מען נוצט עס, ממילא לא יגע בהן עד שיבוא אליהו, זאל מען נישט צורירן דערצו ביז אליהו הנביא קומט און ער וועט דיר שוין זאגן פאר וועמען ס'באלאנגט. מצא שק או קופה, טאמער א מענטש האט געטראפן אין גאס א זאק אדער א קארב, וכל דבר אדער יעדע מין זאך שאין דרכו ליטול, ס'איז נישט דער סדר פון דעם מענטש ער זאל זיך שלעפן אין גאס מיט אזא מין זאך, אפילו ווען דאס איז זיין אייגענע זאך, וועט ער עס קיינמאל נישט שלעפן אין גאס, הרי זה לא יטול, דארף ער עס נישט נעמען, מען לערנט עס ארויס פון והתעלמת מהם, פעמים שאתה מתעלם, אויב דו ביסט א זקן צו א חכם ס'איז אינו לפי כבודו, דארפסטו עס נישט נעמען. משנה ט. איזוהי אבידה? וויאזוי ווייס איך אויף א בהמה אויב ס'איז פארלוירן, אדער דער בעלבאס ווייסט וואו דאס איז? מצא חמור או פרה רועים בדרך, אויב מען האט געטראפן א אייזל אדער א קי פאשען אויפן וועג, אין זו אבידה. דאס הייסט נאך נישט פארלוירן, לאז עס דארט, דער בעלבאס וועט עס קומען נעמען. חמור וכליו הפוכין, טאמער ער האט געטראפן אן אייזל מיט די כלים איבערגעדרייט, אדער פרה רצה בין הכרמים, א קי וואס זי לויפט ארום צווישן די וויינגערטנער און זי קען זיך דארטן צעברעכן די פיס, הרי זו אבידה, דאס הייסט יא אן אבידה, דאס דארף מען נעמען און אויסרופן. החזירה וברחה החזירה וברחה, טאמער ער האט אפגעגעבן די בהמה פארן בעלבאס און ס'איז ווייטער אנטלאפן און אזוי אפאר מאל, אפילו ארבעה וחמישה פעמים, חייב להחזירה דארף מען עס נאך אלץ צוריק געבן נאכאמאל שנאמר השב תשיבם, מען דארף האלטן אין איין צוריק געבן, און די גמרא זאגט אפילו מאה פעמים. היה בטל מסלע, טאמער דער טרעפער וועט זיך צושטערן פון א סלע, דאס הייסט ער האלט אינמיטן ארבעטן, און טאמער ער וועט דארפן גיין יעצט אויסרופן די זאך וועט ער געשטערט ווערן, ער וועט דערלייגן געלט פון די ארבעט, לא יאמר לו זאל ער נישט זאגן פאר דעם פארלירער, תן לי סלע, דו געב מיר א סלע וואס כ'האב שאדן געהאט, אלא נותן לו שכרו כפועל בטל, ווייל דער פארלירער וועט אים זאגן, דו וואלסט געקענט באשטיין נאכצולאזן אביסל פון דיין געהאלט צו צו טון א גרינגערע א לייכטערע סארט ארבעט, ממילא דו האסט געטון א שווערע ארבעט, און יעצט האסטו געהאט אביסל א לייכטערע ארבעט, האסט געדארפט גיין ארום מיט דעם מיט דעם האסטו געדארפט גיין נעמען די פארלוירענע זאכן און עס אויסרופן, איז דארף ער נאר באצאלן ווי א פועל בטל, ס'הייסט ער וועט דארפן באצאלן אביסל, די ביסל געלט וואס ער האט יא שאדן געהאט וויפיל ער וואלט נישט מוותר געווען אפילו ס'איז א לייכטערע ארבעט. וואס טוט זיך טאמער דער מענטש איז נישט גרייט צו פארלירן דאס געלט, ער האלט אינמיטן עוסק זיין אין גאר א טייערע ארבעט, און ער קען זיך נישט ערלויבן צו גיין יעצט צוריק געבן אן אבידה, איז אם יש שם בית דין אויב ס'איז דא דארטן דריי מענטשן מתנה בפני בית דין, ער מאכט זיי פאר א בית דין און ער נעמט זיך אויס פאר זיי אז ער געבט נאר צוריק די אבידה בתנאי אז ער גייט אים באצאלן דאס וואס ער דערלייגט יעצט פון זיין ארבעט, אם אין שם בית דין בפני מי יתנה, אויב ס'איז נישטא דארטן קיין בית דין פאר וועמען קען ער זיך אויסנעמען, שלו קודם, איז זיין ארבעט, זיין אייגענע פארלוסט, דאס איז פריער און ער דארף זיך נישט שטערן פון די ארבעט כדי צו גיין צוריקגעבן די אבידה. משנה י. מצאה ברפת, טאמער ער האט געטראפן א בהמה אין א שטאל, אינו חייב בה איז ער נישט מחויב דאס צוריקצוגעבן, אפילו די שטאל איז נישט צוגעשפארט און די בהמה איז נישט געהעריג אפגעהיטן, דאך הייסט עס נישט קיין אבידה. ברשות הרבים, טאמער עס איז געווען אין רשות הרבים, און מען רעדט דא אויף א אופן וואס ער האט באמערקט יא אז דאס איז א פארלוירענע פארבלאנדזשעטע זאך, חייב בה, איז ער יא מחויב דאס אפצוגעבן. ואם היתה בית הקברות, טאמער די אבידה איז געווען אין א בית הקברות און ער איז געווען א כהן, לא יטמא לה, טאר ער זיך נישט מטמא זיין און אריין גיין אין בית הקברות, הגם השבת אבידה איז א עשה, אבער די טומאה פון א כהן איז א עשה ולא תעשה, און א עשה קען נישט דוחה זיין א לא תעשה ועשה. אם אמר לו אביו היטמא, טאמער זיין טאטע האט אים געזאגט ער זאל זיך יא גיין מטמא זיין, און ער איז דאך באמת א כהן און ער טאר נישט, או שאמר לו אל תחזיר, אדער די טאטע האט אים געזאגט גיב נישט צוריק די אבידה, לא ישמע לו מען טאר נישט פאלגן א טאטע ווען ס'האנדלט זיך אין כבוד שמים. פרק וטען פרק וטען, די הלכה איז טאמער מען טרעפט איינעמס אייזל ווי ס'פאלט אראפ די פעקלעך, אדער ווי ס'מוטשעט זיך צופיל מיט א משא דארף מען אראפנעמען, און נאך דארף מען אים העלפן צוריק אויפלאדענען, איז וואס איז די הלכה טאמער ער האט אראפגענומען די פעקלעך און ער האט עס צוריק ארויפגעלייגט און אזוי האט ער געטון אפילו ארבעה וחמישה פעמים, חייב איז ער נאך אלץ מחויב ארויסצוהעלפן יענעם, שנאמר עזוב תעזוב. דארף כסדר העלפן. הלך וישב לו, טאמער דער בעל באס פון די חמור איז זיך געגאנגען אין די זייט און אראפגעזעצט ואמר, און ער זאגט פאר דעם העלפער, הואיל ועליך מצוה, וויבאלד די מצוה ליגט אויף דיר אם רצונך לפרוק פרוק, אז דו ווילסט אפלאדענען לאדען עס אפ, פטור דעמאלטס איז ער פטור שנאמר עמו, אין פסוק שטייט עזוב תעזוב עמו נאר ווען יענער לייגט צו א האנט דארף מען אים העלפן. אם היה זקן או חולה, טאמער דער בעל באס פון דעם אייזל איז געווען אלט אדער קראנק און ער קען נישט צולייגן קיין האנט, חייב איז דער צוהעלפער חייב אליין צו טון. זאגט די משנה, מצוה מן התורה לפרוק, ס'איז א מצוה פון די תורה אפצולאדענען א פעקל וואס איז צו שווער אויף א בהמה, דאס דארף מען טוען אפילו בחינם, אבל לא לטעון, אבער אנצולאדענען און צוריק ארויפלייגן א פעקל, דאס קען מען טון נאר בשכר, מען דארף עס נישט טון אומזיסט. ר' שמעון אומר, אף לטעון, אויכעט ארויפצולייגן די פעקלעך איז מען מחויב צו טון בחינם. רבי יוסי הגלילי אומר, אם היה עליו יתר על משאו, אין זקוק לו, טאמער דער באלבאס פון די בהמה האט עס אנגעפאקט מיט מער וויפיל די בהמה קען פארנעמען, דארף קיינער נישט ארויסהעלפן ווען ס'איז צו שווער און די בהמה ברעכט אונטער, שנאמר תחת משאו, נאר טאמער ס'ברעכט אונטער אונטער א משא, משא שיכול לעמוד בו, נאר אזא מין משא וואס דער בהמה קען געווענליך יא אויסהאלטן, און יעצט האט עס שוין נישט קיין כח דעמאלט דארף מען אים העלפן אפלאדענען, אבער טאמער ער האט ארויפגעלייגט מער וויפיל די בהמה קען פארנעמען, דארף אים קיינער נישט צוהעלפן אפצולאדענען. משנה יא, אבידתו, טאמער א מענטש האט אליין פארלוירן עפעס, ואבידת אביו, און זיין טאטע האט אויך עפעס פארלוירן, אבידתו קודמת, קען ער ערשט גיין נאכזוכן זיין אבידה, מען לערנט עס ארויס, אפס כי לא יהיה בך אביון, דו דארפסט זען אז דו אליין זאלסט נישט זיין פאר'ארעמט. אבידתו ואבידת רבו איז די זעלבע זאך טאמער ער האט עפעס פארלוירן און זיין רבי האט עפעס פארלוירן שלו קודמת זאל ער קודם נאכזוכן זיין אייגענע זאך אבידת אביו ואבידת רבו טאמער זיין טאטע האט פארלוירן עפעס און זיין רבי האט פארלוירן עפעס של רבו קודמת איז זיין רבי'ס אבידה פריער שאביו הביאו לעולם הזה ורבו שלימדו חכמה מביאו לחיי עולם הבא און מ'רעדט דא טאקע פון א רבי מובהק וואס רוב חכמתו האט ער פון דעם רעבן געלערנט. ואם אביו חכם, טאמער זיין טאטע איז אויך געווען א חכם, שקול כנגד רבו, ער איז געווען אויפן זעלבן מדריגה ווי דעם רעבן, של אביו קודמת, דעמאלטס קומט דער טאטע פריער. היה אביו ורבו נושאין משא, זיין טאטע און זיין רבי שלעפן א שווערע פעקל, מניח את של רבו, דארף ער קודם אראפלייגן און צוהעלפן דעם רעבן מיטן פעקל, ואחר כך מניח את של אביו, נאכדעם דארף ער צוהעלפן דעם טאטן מיטן פעקל. היה אביו ורבו בבית השבי, זיין טאטע און זיין רבי זענען געווען געפאנגען, דארט איז שוין דא א סכנת נפשות, איז פודה את רבו ואחר כך פודה את אביו, קודם לייזט מען אויס דעם רעבן, און נאכדעם דעם טאטן, ואם היה אביו חכם, טאמער דער טאטע איז אויכעט געווען א שטיקל חכם, און דא שטייט שוין נישט ער מוז זיין שקול כנגד רבו, ווייל דא איז שוין א ענין פון א סכנת נפשות, נישט סתם א געלט שאדן אזוי ווי ביי אבידה, איז אפילו דער טאטע איז נאר סתם א חכם, ער איז נישט שקול כנגד רבו, איז אויכעט פודה את אביו ואחר כך פודה את רבו, מען זאל קודם אויסלייזן דעם טאטן, און נאכדעם דעם רעבן. זאגט די גמרא מסכת בבא מציעא דף לג עמוד א, תנו רבנן, העוסקים במקרא, די וואס זענען עוסק אין תורה נביאים וכתובים, מידה ואינה מידה, פון איין זייט איז עס א חשובע זאך, פון די אנדערע זייט איז עס נישט אזוי חשוב, ווייל משניות און גמרא זענען נאך חשוב'ער, פארוואס? ווייל די תורה איז דאך אראפגעשריבן, און מען וועט עס נישט אזוי שנעל פארגעסן אפילו מען חזר'ט עס נישט איבער, משניות און גמרא איז דאך אמאליגע צייטן געווען נאר בעל פה, ממילא דארף מען זיך ענדערשער באפאסן מיטן חזר'ן משניות און גמרא. במשנה, די וואס זענען עוסק אין משניות, מדה, דאס איז א חשוב'ע זאך, ונוטלין עליה שכר, און מען באקומט שכר דערויף. גמרא, אז מען לערנט גמרא, וואס דאס טוט דאך פארענטפערן די משניות, און ס'זאגט אויף יעדן משנה צו די הלכה איז אזוי צו נישט, און פונקטליך וויאזוי מען זעצט עס איין און ווי וועם עס קומט אויס. אין לך מידה גדולה מזו, נישטא קיין גרעסערע זאך ווי לערנען גמרא. פירט אבער די ברייתא אויס, ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן הגמרא, מען זאל שטענדיג לויפן צו משניות מער ווי צו גמרא, זאגט די גמרא פארשטיי נישט הא גופא קשיא, אמרת קודם זאגסטו בגמרא אין לך מידה גדולה מזו, נישטא עפעס חשוב'ער ווי לערנען גמרא, און והדר אמרת אז לעולם הוי רץ למשנה יותר מן הגמרא, וואס איז די פשט? אמר רבי יוחנן בימי רבי נשנית משנה זו, די ברייתא ווי ס'איז געשטאנען גמרא אין לך מידה גדולה מזו, דאס איז געלערנט געווארן אין די צייטן פון רבינו הקדוש, ווי רש"י איז דא מאריך אז ביז די צייטן פון רבינו הקדוש האט מען נישט אראפגעשריבן קיין משניות, יעדער האט זיך געהאט מקובל וואס ער האט געלערנט ביי זיין רעבן, עס איז קיינמאל נישט געווען אזוי אז מען זאל זיך אראפזעצן געהעריג מברר זיין און אראפשרייבן די זאך, און עס פלעגט זיין אסאך מחלוקת'ן ווייל עס איז געווען אזויפיל גזירות און מלחמות און מען האט פארגעסן דאס לערנען, און ביז ס'איז געקומען די צייטן פון רבינו הקדוש, וואס אים האט אנטונינוס די קעניג פון רוים געגעבן א רשות ער זאל זיך אראפזעצן לערנען געהעריג רואיג מיט אלע תלמידים, און זיי האבן צוזאמגענומען אלע תלמידים און יעדער איינער האט געזאגט וואס ער האט געהאט בקבלה פון זיינע רעבעס, און רבינו הקדוש האט עס מסדר געווען און געמאכט דערפון די משניות, און אויב ס'האט אים געפאלן די וועג פון איין תנא האט ער עס אראפגעשריבן אלץ א סתמא, און אזוי אז אזוי זאל בלייבן די הלכה, ממילא פון דעמאלטס און ווייטער האט רבינו הקדוש געזאגט, אז גמרא, דאס איז זייער וויכטיג, און אין לך מידה גדולה מזו, ווייל דאס האט דאך רבי געטון, מברר געווען די משניות פאר מען האט עס אראפגעשריבן, זען צו ס'שטימט, צו ס'נישט דא קיין מחלוקת'ן, און פונקטליך וואס די טעם פון יעדע זאך, איז אבער געשען א פראבלעם, שבקו כולי עלמא מתניתין ואזלו בתר גמרא, יעדער איינער האט זיך גענומען צו דער גמרא צו מפרש זיין די משניות, און מען האט אויפגעהערט איבערצוחזר'ן די לשונות פון די משניות אליין, איז דאך געווען א חשש אז מען וועט פארגעסן די לשונות פון די משניות. הדר דרש להו, האט רבינו הקדוש ווייטער גע'דרש'נט אז לעולם הוי רץ למשנה יותר מן הגמרא, מען זאל נישט איבערלאזן די משניות, מען זאל ווייטער איבערחזר'ן די משניות אז מען זאל עס קענען האבן געהעריג בכדי ס'זאל זיך נישט אויפטוישן די נעמען פון די חכמים, און מען זאל וויסן וואו ס'באלאנגט צו זאגן חיוב און וואו ס'באלאנגט צו זאגן א פטור, און נאכדעם קען מען זיך מעיין זיין און זען פונקטליך די טעמים פון יעדע זאך און פארענטפערן, אבער מ'זאל נישט פארגעסן די לשונות פון די משנה, וואס דאס איז זייער וויכטיג. זאגט די גמרא מאי דרוש, אנהייב ווען רבי האט גע'דרשנ'ט אז גמרא איז זייער חשוב, פון ווי האט ער דאס ארויסגעלערנט? כדדריש רבי יהודה ברבי אלעאי, מאי דכתיב, שטייט א פסוק אין ישעיה, הגד לעמי פשעם, ולבית יעקב חטאתם, הגד לעמי פשעם זאגט ער אלו תלמידי חכמים, דארט רעדט מען פון די תלמידי חכמים ששגגות, אפילו אויב זיי האבן נאר געטון א חטא, וואס דאס איז א שוגג, נעשות להם כזדונות, ס'ווערט ביי זיי פאררעכנט ווי א פשע, פארוואס? ווייל זיי לערנען דאך תורה, און זיי האבן דאך מקבל געווען פון חכמים, און זיי ווייסן פונקטליך וואס די הלכה איז און וואס מען דארף צו טון, איז אויב זיי ווערן נכשל אין עפעס אפילו בשוגג, ווערט עס ביי זיי גערעכנט ווי א מזיד. ולבית יעקב חטאתם אלו עמי הארץ, דאס מיינט שוין די עמי הארצים, שזדונות, נעשות להם כשגגות, אפילו זיי האבן עובר געווען עפעס במזיד, ווערט עס גערעכנט ביי זיי ווי א שוגג, ווייל אז זיי האבן נישט געלערנט האבן זיי נישט געוואוסט וואס זיי האבן צו טון. והיינו דתנן, און דאס איז וואס אונז האבן געלערנט ר' יודא אומר, הוי זהיר בתלמוד, זאלסט זייער אכט געבן צו לערנען גמרא, ששגגת תלמוד עולה זדון, א שגגה פון תלמוד איז עולה זדון, ווייל מען האט דאך געדארפט לערנען און פארשטיין פונקטליך די טעם פון די משנה, און טאמער דו ביסט נישט ארויסגעקומען מיט א קלארקייט, האסט נישט גענוג איבערגעפרעגט דיין רעבין, קען זיך דיר דאכטן אז ער האט געמיינט איין זאך דערווייל האט ער געמיינט עפעס אנדערש, און דו'סט נאך פון דעם ארויסלערנען הלכות, דו'סט מיינען אז די הלכה דארף צו זיין אזוי, דערווייל דארף עס צו זיין פארקערט, ממילא אויב מען איז נישט גענוג מקפיד געוואר צו ווערן פונקטליך די טעמים פון די משניות וואס דאס ווערט אנגערופן תלמוד, איז דאס א זדון. דער מהרש"א איז מסביר דאס וואס די גמרא האט געזאגט אז תלמידי חכמים איז א שוגג גערעכנט ווי א מזיד און ביי עמי הארצים איז פארקערט אזוי א זדון ווערט גערעכנט ווי א שוגג, זאגט ער לויט דעם קומט אפשר ארויס אז די עמי הארצים זענען אפשר גערעכט אז ס'לוינט זיך ענדערש שוין נישט צו לערנען אזוי זאל אלעס ווערן באטראכט ווי א שוגג, און נאכדעם זאגט ער טאמער זיי האבן באמת עובר געווען אויף עפעס במזיד דאס הייסט זיי האבן געוויסט אז מען טאר עס נישט טון פארוואס זאל זיי ווערן גערעכנט ווי א שוגג? זאגט ער די פשט איז אזוי, די גמרא מיינט ארויסצוברענגען די חשיבות פון לימוד התורה, אז דער תלמיד חכם וואס ער לערנט ווייסט ער פונקטליך וואס מען מעג טון און וואס מען טאר נישט טון, ממילא זאכן וואס ביי אנדערע מענטשן איז עס א שוגג, מענטשן ווייסן ניטאמאל אז מען טאר עס נישט טון, ביי זיי איז עס א מזיד ווייל אז זיי לערנען ווייסן זיי אז מען טאר עס נישט טון. ווידער דער עם הארץ איז פונקט פארקערט, זאכן וואס ביי אנדערע מענטשן איז עס א זדון, געווענליך מענטשן ווייסן אז מען טאר דאס נישט טון, אבער ביי זיי איז עס א שוגג, זיי הייבן נישט אן צו וויסן אז מען טאר דאס נישט טון, ווייל זיי האבן נישט געלערנט, ממילא מיינט ער ארויסצוברענגען ווי וויכטיג ס'איז אז מען זאל עוסק זיין בתורה און לערנען הלכות, אזוי ווייסט מען פונקטליך וואס איז אסור וואס איז מותר. זאגט די גמרא דרש רבי יודא בר אילעאי, מאי דכתיב שמעו דבר השם החרדים אל דברו, זאגט ער החרדים אל דברו מענטשן וואס זענען ירא וחרד לדבר השם אלו תלמידי חכמים די וואס זענען תלמידים פון מערערע חכמים זאגט רש"י ווייל יעדער חכם פארשטייט דאך אנדערש און יעדער איינער איז מסביר אנדערש און אז ער האט געלערנט ביי אנדערע קען ער ארויסנעמען פון יעדן איינעם פונקטליך די קלארקייט פון די הלכה אמרו אחיכם אלו בעלי מקרא, דאס גייט ארויף אויף די מענטשן וואס לערנען פסוקים, וואס זיי ווייסן אז מען קען נישט פסק'נען פון די תורה, ממילא זענען זיי ברידערליך מיט די תלמידי חכמים וואס האבן עוסק געווען בגמרא, ווייל זיי ווייסן אויך אז ווען מען דארף א פסק הלכה דארף מען גיין צו זיי, אזוי איז תוס' מסביר, שונאיכם אלו בעלי משנה, די וואס זיי לערנען משניות רעדן זיך איין אז זיי קענען שוין פסק'נען, זיי האבן דאך געלערנט שוין משניות, זיי האבן דאך שוין געלערנט וואס די הלכה איז, ממילא זענען זיי שונאים פאר די וואס זיי לערנען גמרא, ווייל זיי פארלאזן זיך אויף זייער אייגענע הלכה, און זיי פרעגן נישט איבער ביי די וואס האבן געלערנט גמרא, ממילא קומט ארויס א מחלוקת, ווייל די וואס האבן געלערנט גמרא ווייסן אביסל אנדערש, אז דארף מען מפרש זיין די משנה, ממילא זענען זיי שונאים פאר די וואס האבן געלערנט גמרא, מנדיכם, די וואס האבן ממש פיינט און זיי דערווייטערן זיך פון די וואס לערנען גמרא אלו עמי הארץ. שמא תאמר וועסטו אפשר זאגן, פסק סברם ובטל סיכוים, אז די אלע קאטעגאריעס בעלי מקרא, בעלי משנה, צו אפילו די עמי הארץ, איז פארלוירן זייער האפענונג, און דאס וואס זיי האפן, זיי קוקן ארויס, און זיי זאגן, ווי עס שטייט דארט אין פסוק למען שמי יכבד השם, וועסטו זאגן אז דאס איז נישט אמת. תלמוד לומר ונראה בשמחתכם, דאס מיינט אונז אלע וועלן מיר אינאיינעם זעהן די שמחה, ווייל לעתיד לבוא, וועט זיין ומלאה הארץ דעה את השם, און אפילו די בעלי מקרא, די בעלי משנה, אפילו די עם הארצים, יעדער וועט האבן א תיקון, און יעדער וועט זוכה זיין צו באקומען א חלק אין גן עדן. שמא תאמר ישראל יבושו, תלמוד לומר והם יבושו. עובדי כוכבים יבושו, וישראל ישמחו, די גוים וועלן זיך שעמען, אבער די אידן וועלן זיך פרייען. זאגט דער זוהר הקדוש אוסרי לגפן, מאי גפן דא כנסת ישראל, דאס גייט ארויף אויף מידת המלכות וואס ווערט אנגערופן כנסת ישראל, אמאי אתקריא גפן, אלא מה גפן לא מקבלא עלה נטיעה אחרא, א וויינשטאק קען מען נישט מרכיב זיין דערין קיין אנדערע ביימער, ס'לאזט זיך נישט, הכי נמי כנסת ישראל לא מקבלא עלה אלא לקודשא בריך הוא, די כנסת ישראל איז נישט מקבל אויף זיך פאר א באשעפער נאר דעם אייבערשטן. ובגין כנסת ישראל, וועגען די כנסת ישראל אתכפיין קמה כל חילין אחרנין, די אלע אנדערע כוחות, וואס דאס זענען די עיר און די חמור וואס זענען אויסגערעכנט דא אין פסוק, ווערן נכנע צוליב די כנסת ישראל, ולא יכלין לאבאשא ולשלטאה בעלמא זיי קענען נישט שלעכטס טוהן און געוועלטיגען אויף די וועלט, ועל דא אטיל קרא שמא קדישא בינייהו בהאי גיסא בהאי גיסא, פאר דעם האט די תורה אריין געלייגט הייליגע אותיות פונעם שם הוויה אין דעם פסוק פון ביידע זייטן, ווי ס'שטייט אוסרי לגפן עירה, די אוסרי האט א איבריגע יודעלע, די עירה האט א איבריגע היי, צוזאמען שטעלט זיך עס צאם א שם פון יוד קיי. בני אתונו, דאתעקר בגין ההוא שורק.

אלא כבס מיינט מיומא דאתברי עלמא, פון ווען די וועלט איז באשאפן געווארן טוט דער אייבערשטער אויסוואשן זיינע בגדים כביכול אין די בלוט פון די שונאים פון די אומות העולם וואס זיי טוען הרג'נען אידישע קינדער, און דער אייבערשטער נעמט נקמה פון זיי, און מאן איהו? דא מלכא משיחא לתתא, דער מלך המשיח, ער טוט דא נקמה נעמען פאר די אידן.

כתיב ס'שטייט אין פסוק ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, דא רוחא דמלכא משיחא דאס איז די גייסט פון מלך המשיח, און מן יומא דאתברי עלמא פון ווען די וועלט איז באשאפן געווארן אסחי לבושיה בחמרא עלאה, טוט ער וואשן זיין בגד מיט די יין העליון, מיט די גבורות העליונים, אויסצוגיסן דעם כעס אויף די אומות העולם. חמי זעי מה כתיב בתריה וואס שטייט נאכדעם אין פסוק חכלילי עינים מיין, די אויגן וועלן זיין רויט פון וויין ולבן שינים מחלב, די ציין וועלן זיין ווייס פון מילך, דא חמרא עילאה, דאס גייט ארויף אויף די אויבערשטע וויין, דמרוה דאורייתא וואס טוט אנזעטיגן פון די תורה, מניה שתה פון דעם טרינקט ער, ולבן שינים מחלב, ס'איז אויך ווייס די ציין פון מילך, וואס דאס איז רומז אויף חסדים אויף די אידן, דהא אורייתא די תורה דהיא יין וחלב ס'איז צוגעגליכן צו וויין און צו מילך, ס'איז דא גבורות וואס זענען דומה צו וויין, ס'איז דא חסדים וואס דומה צו מילך, די תורה שבכתב, דאס איז א רמז צו תפארת, וואס דאס איז רחמים וחסדים, די תורה שבעל פה, וואס דאס איז א רמז אויף מלכות, וואס דארטן זענען דא די גבורות. כתיב ס'שטייט ויין ישמח לבב אנוש, אז וויין דאס טוט דערפרייען א מענטש, אמאי? בגין דמאתר דחדוה קאתי, ס'קומט פון א פלאץ פון שמחה. און מאן סופיה דקרא, וואס שטייט צום סוף פונעם פסוק, להצהיל פנים משמן, ודאי מאתר דאתקרי שמן, דאס קומט פון די מידת החכמה וואס ווערט אנגערופן שמן.

די סוף דערפון איז א פלאץ ווי ס'קומט זיך צאם אלע דינים וביה אתדן עלמא מיט דעם ווערט די וועלט געמשפט ועל דא שירותא חדוה אנהייב איז שמחה וסופא דינא און צום סוף איז דין בגיני כך להצהיל פנים משמן מאתר דכל חדוה מניה נפקא מ'דארף ממשיך זיין פון מידת החכמה ממתיק צו זיין די דינים ולחם לבב אנוש יסעד, מאן לחם, וואס מיינט דאס לחם? אלא לחם עלמא סעיד, די לחם, דאס וועט אנזעטיגן די וועלט, לחם איז רומז אויף מלכות, פון דארטן קומט די השפעות אויף די וועלט, ואי תימא, טאמער וועסטו זאגן דביה תליא סעידו דעלמא בלחודוי, אז נאר אין אים אליין ווענדט זיך אלעס אנצוזעטיגן די וועלט, און ער איז נישט פארבינדן מיט נאך עפעס, לאו הכי ס'איז נישט אזוי, דהא ליליא בלא יומא לא אשתכח, נאכט אן טאג גייט נישט, ולא בעי לאפרשא לון מ'טאר זיי נישט צעשיידן, נאכט איז דומה צו די רומז אויף מידת המלכות, און די טאג דאס איז די מידת התפארת, ס'מוז גיין ביידע אינאיינעם, און מאן דאפריש לון ווער ס'טוט עס אפשיידן יתפרש מן חיין, וועט חלילה אפגעשיידט ווערן פון לעבן. והיינו דכתיב למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, נישט אויף די מידת המלכות אליין וואס ווערט אנגערופן לחם, טוט דער מענטש לעבן, נאר ווען ס'גייט צוזאמען מיט'ן מידת התפארת, בגין דלא בעי לאתפרשא עס טאר נישט ווערן אפגעשיידן. ואי תימא אויב וועסטו זאגן דוד היך אמר ולחם לבב אנוש יסעד, ווי האט דוד המלך געקענט זאגן אז לחם אליין וואס דאס איז מלכות, אז דאס טוט אנזעטיגן די הארץ, ס'ווענדט זיך דאך נישט נאר אין מלכות. הואיל ולא תליא ביה בלחודוי סעידו דעלמא, ס'ווענדט זיך דאך נישט אין אים אליין דאס אנזעטיגן פון די וועלט, אלא נאר דייקא דמלה ולחם, די דיוק איז די ו', וואו אתוסף כמו והשם, די זעלבע זאך ולחם מיינט די תפארת צוזאמען מיטן לחם וואס דאס איז מלכות, די וואו איז רומז אויף תפארת, און די לחם איז מלכות, ועל דא כלא אשתכח כחדא אלעס איז אינאיינעם, די תפארת און די מלכות צוזאמען, דאס איז לחם לבב, דאס איז לבב אנוש יסעד. תא חזי, מאן דמברך על מזונא, ווער ס'זאגט ברכת המזון, לא יברך על פתורא ריקניא, מ'זאל נישט בענטשן ווען דער טיש איז ליידיג. ובעי נהמא לאשתכחא על פתורא, ס'דארף זיך געפינען ברויט אויפן טיש בשעת'ן בענטשן, וכסא דחמרא בימינא, און מ'האלט דעם בעכער וויין אין די רעכטע האנט, מאי טעמא, בגין לקשרא שמאלא בימינא, די וויין קומט דאך פון מידת הגבורה וואס דאס איז אויף די לינקע זייט לייגט מען עס אין די רעכטע האנט כדי צו שטארקן די ימין אויפן שמאל, ונהמא און אויך די ברויט דארף זיין אויפן טיש דיתברך מנייהו ס'זאל זיין ווי די ברכה זאל חל זיין און אתקשרא בהו ס'זאל ווערן מקושר מיט דעם ולמהוי כלא חד קשורא לברכא שמא קדישא כדקא יאות ס'ווערט אלעס איין קניפ צו בענטשן דעם אייבערשטן אזוי ווי ס'דארף צו זיין, דהא לחם אתקשר ביין, ויין בימינא וכדין ברכאן שריין בעלמא דעמאלטס קומען אראפ ברכות אויף די וועלט, ופתורא אשתלים כדקא יאות און דעמאלטס איז די טיש גאנץ אזוי ווי ס'דארף צו זיין. זאגט דער רמב ם אין הלכות תשובה פרק ג' כל אחד ואחד מבני האדם יעדער מענטש יש לו זכיות ועוונות יעדער האט עבירות און יעדער האט מצוות מי שזכיותיו יתירות על עוונותיו צדיק דער וואס האט מער זכותים ווי עוונות דער איז א צדיק און מי שעוונותיו יתירות על זכיותיו רשע דער וואס האט מער עבירות דער איז א רשע אויב א מענטש איז מחצה על מחצה איז ער א בינוני וכן המדינה די זעלבע זאך א לאנד אם היו זכיות כל יושביה די זכותים פון אלע איינוואוינער זענען געווען מרובות על עוונותיהן, הרי זו צדקת, ס'איז אן ערליכע שטאט, אן ערליכע לאנד, ואם היו עוונותיהם מרובים, הרי זו רשעה, וכן כל העולם כולו קוקט מען אויך וואס איז דא מער זכותים אדער עוונות. אדם א מענטש, שעוונותיו מרובין על זכיותיו, ער האט מער עבירות ווי מצוות, מיד הוא מת ברשעו, דער רמב ם האלט, א מענטש וואס האט מער עבירות ווי מצוות, שטאַרבט ער גלײַך, שנאמר, על רוב עוונך, וכן מדינה, אַ לאַנד שעוונותיה מרובים, מיד היא אובדת, ווערט עס גלײַך פאַרלוירן, שנאמר, זעקת סדום ועמורה כי רבה וגומר, וכן, כל העולם כולו, אם היו עוונותיהם מרובים מזכיותיהן, אַז ס'איז דאָ אויף דער וועלט מער עבירות ווי מצוות, מיד הן נשחתין, ווערט די גאַנצע וועלט פאַרדאָרבן, שנאמר, וירא השם כי רבה רעת האדם. זאגט דער ראבד, לכאורה זעהן מיר דאך אסאך רשעים וואס זענען מלא עבירות, אסאך מער ווי רוב, און דאך לעבן זיי, ממילא ווי שטימט דאס וואס דער רמב ם זאגט אז מען שטארבט גלייך? זאגט דער ראבד, די פשט איז נישט אז מען שטארבט גלייך, די פשט איז אז מען סטעמפלט אים גלייך אפ אז ער גייט שטארבן פריער ווי זיין באשטימטע צייט, אבער ער שטארבט נישט אויפן פלאץ. די כסף משנה איז יא מאריך מסביר צו זיין די שיטה פונעם רמב ם, ער זאגט אז דער רמב ם האט דאס ארויסגעלערנט, ווי די גמרא זאגט סוף ערשטן פרק אין קדושין, א מענטש דארף זיך שטענדיג באטראכטן כאילו ער איז חציו זכאי וחציו חייב, און כאילו די גאנצע וועלט איז אויכעט חציו זכאי וחציו חייב, און מיט איין מצוה קען מען זיך מכריע זיין זיך און די גאנצע וועלט לכף זכות, און מיט איין עבירה קען מען אלעס איבערדרייען לכף חובה, וואס דאס מיינט דאך אז מען קען גלייך עפעס אויפטון, ס'ווערט גלייך איבערגעדרייט דעם גזר דין, צו גוטס אדער צו שלעכטס. און ווי ער ברענגט טאקע א ראיה פון סדום ועמורה וואס איז געווען מער עבירות איז האט מען זיי איבערגעדרייט איי דאס וואס דער ראבד פרעגט פארוואס זעט מען רשעים וואס זיי דרייען זיך ארום לעבעדיגערהייט זאגט ער דער רמב ם זאגט ווייטער אז אונז קען מען נישט מעסטן וואס מיינט דער ריבוי זכיות אדער ריבוי עוונות אונז ווייסן מיר נישט וועלכע זכות קען איבערוועגן אסאך עבירות און וועלכע עבירה קען איבערוועגן אסאך מצוות ממילא ס'קען זיין אז דער רשע וואס דו זעסט אז ער לעבט ער איז גארנישט אזא רשע ווי דו מיינסט, און אפילו האט ער געטון אסאך עבירות האט ער עפעס זכותים וואס דאס טוט דאך איבערוועגן. דער לחם משנה פארענטפערט אז דער רמב ם רעדט דא ווען דער מענטש איז שוין געשטארבן, ער רעדט דא פון דעם משפט וואס מען מאכט נאכן שטארבן, אז אויב מען טרעפט אז דער מענטש האט געהאט מער עבירות ווי מצוות איז מען אים דן למיתה, דאס מיינט מיתה פון חיי עולם הבא, מען געבט אים נישט קיין גן עדן, נאר מען פירט אים אין גיהנום אריין. זאגט דער רמב ם ווייטער, ושיקול זה, די וועגן און מעסטן, אינו לפי מנין הזכיות והעוונות, מען קוקט נישט אויפן צאל מצוות אדער עבירות, אלא לפי גודלם, מען קוקט אויף די גרויסקייט, אויף די איכות דערפון, יש זכות, ס'איז דא איין זכות שהיא כנגד כמה עוונות וואס דאס קען איבערוועגן אסאך עבירות, שנאמר יען נמצא בו דבר טוב, אמאל קען זיין אז מען האט געטראפן ביי איינעם איין דבר טוב, און דאס קען אים ראטעווען, און פון די אנדערע זייט ויש עוון, ס'דא אמאל א זינד, שהוא כנגד כמה זכיות, וואס דאס קען איבערוועגן אסאך זכותים, שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. ואין שוקלין אלא בדעתו של קל דעות, אלעס ווענדט זיך אינעם דעת פונעם באשעפער, והוא היודע, נאר ער איז דער וואס ווייסט, האיך עורכים, ווי אזוי מ'קען שאצן, הזכיות כנגד העוונות. מוסר לערנט מען ווייטער פון ספר דבר שבקדושה וואס דאס האט געשריבן דער בעל ילקוט ראובני, ס'איז אויסגעשטעלט אויף די על חטא'ס, און ער רעדט דא ווייטער פון אכילה און שתיה. לא יהא אדם בלען וגרגרן, א מענטש זאל נישט זיין קיין שלינגער, קיין פרעסער, אלא כאוכל לפני המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מ'זאל עסן מיט א דרך ארץ ווי מ'זיצט פארן אייבערשטן, לדבק זיך צו באהעפטן במידת החסד והקדושה, ובזה תשאר הברכה במעיו, און אזוי וועט אריינקומען א ברכה אין זיינע געדערים, בעשו כתיב הלעיטני נא, כי הנחש שרוי בתוך מעיו, ער האט געהאט אזוי ווי דער נחש, די שלעכטע שלאנג האט ער געהאט ביי זיך, ממילא האט מען אים געדארפט אנפיטערן, וכתיב ובטן רשעים תחסר, די בויך פון די רשעים, דאס איז פעלעדיג, מען דארף זיי כסדר געבן נאך און נאך, אבער ביי די צדיקים קומט אריין א ברכה, און זיי זענען זאט אפילו פון ווייניג. אותם די מענטשן שאכילתם לשם שמים, ומכוונים זיי האבן אינזין ביים עסן, להברות גופם לעבודתו יתברך מען זאל האבן כח צו דינען דעם אייבערשטן, נחשבת אכילתם ווערט זייער עסן גערעכנט כמו אכילת ערב יום הכיפורים, וואס איז א מצות עשה דאורייתא, ומעלין לו שכר בעולם הזה, מעין עולם הבא. כשהאדם מענג השבת במאכל ומשתה ומכוון כראוי, כדכתיב קודש היא לכם דאף מה שהיא לכם להנאתכם יהיה קודש, אפילו די זאכן וואס מען טוט פאר די הנאת הגוף דארף מען אויך אינזין האבן דעם שבת, מתעלה ווערט דער מענטש דערהויבן, און דער עסן ווערט דערהויבן על ידי מלאך קדוש דורך א הייליגע מלאך הממונה ביום השבת על זה. אל תלחם זאלסט נישט עסן את לחם די ברויט פון א רע עין פון א קארגע מענטש, כי גורם רע לעצמו בעולם הזה ובעולם הבא.